השלמת הפרשה פון פרשת תזריע, מ'האלט קאפיטל י ג פסוק מ ה, והצרוע און דער קרעציגער אשר בו הנגע וואס איז דא אין אים די נגע, בגדיו זיינע קליידער יהיו פרומים זאלן זיין צעריסן, וראשו און זיין קאפ יהיה פרוע זאל זיין באוואקסן מיט האר. ועל שפם, און אויף זיין שנויץ, יעטה זאל ער זיך איינהילן, ער הילט זיך איין אזוי ווי אן אבל, וואס שטייט אין שלחן ערוך אז א אבל דארף האבן אזא טיכל אויפן קאפ, און די צוויי זייטן פונעם טיכל הענגען אראפ, און מען טוט זיך איבערדעקן מיט דעם די מויל און די שפיץ פון די נאז, וטמא טמא יקרא, ער דארף רופן און לאזן מעלדן פאר יעדן איינעם אז ער איז טמא, און מען זאל נישט קומען נאנט צו אים כדי מען זאל נישט טמא ווערן. די סיבה פארוואס א קרעציגער מענטש דארף זיך צערייסן די קליידער און טון נאך זאכן אזוי ווי אן אבל, זאגן די ראשונים, ווייל ער דארף דאך תשובה טון פון די עבירה וואס ער האט, אז ער האט גערעדט לשון הרע, ממילא דארף ער ארויסווייזן די סימני תשובה ווי ער וויינט און ער קלאגט אויף זיינע עבירות און דורכדעם וועט די זכות מגין זיין אויף אים אז די קרעץ וועט זיך אויסהיילן. דער אבן עזרא שרייבט דא אז פארדעם דארף ער זיך צודעקן די מויל ווייל די הבל פיו די ווינט, די לופט וואס קומט ארויס פון זיין מויל איז זייער שעדליך, און ס'קען שאטן אנדערע, ממילא דארף עס זיין צוגעדעקט אז ס'זאל נישט אנשטעקן אנדערע מענטשן זיין צרעת. ער זאגט אויך וטמא טמא יקרא אז ער דארף האלטן אין איין זאגן טמא, ווייל יעדע מאל ער קומט נאנט צו מענטשן, אויב ער דרייט זיך ארום און ער קומט נאנט צו א מענטש אויפן וועג, דארף ער יענעם איינמעלדן אז ער איז טמא. חזל זאגן אז די סיבה פארוואס ער דארף מעלדן אז ער איז טמא איז פשוט כדי מענטשן זאלן מתפלל זיין פאר אים אז ער זאל ווערן אויסגעהיילט. זאגט רש י, פרומים קרועים, פרוע, אנדערש ווי געווענליך וואס מען טייטשט אז ס'זאל זיין אויפגעדעקט, אבער דא מיינט עס מגודל שער, באוואקסן מיט האר.

זאל ער זיין טמא, טמא הוא, ער איז טמא. זאגן די מפרשים אז די נגע מיינט די חטא וואס ער האט געזינדיגט, ווילאנג ער טוט נישט תשובה אויף די חטא וועט ער זיין טמא, און טמא הוא זאגט דער אור החיים הקדוש, די חטא האט אים מטמא געווען, נישט דער אייבערשטער האט אים מטמא געווען נאר ער איז זיך אליינס שולדיג, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, ער קען זיך נישט אפרעדן אויף קיינעם נאר אויף זיך אליין, ער אליין איז שולדיג אין זיין טומאה, ווייל ער האט די עבירה וואס איז גורם די צרעת. בדד איינזאם ישב זאל ער זיצן, מחוץ למחנה מושבו, פון אינדרויסן פון אלע מחנות איז זיין זיצונג, די סיבה פארוואס ער דארף זיצן עקסטער זאגן די ראשונים, ווייל ער איז זייער אנשטעקיג, ס'קען גרינג ווערן איבערגעכאפט פון איינעם צום צווייטן. רש י זאגט, בדד ישב, שלא יהיו טמאים אחרים יושבין עמו, אפילו אנדערע מענטשן וואס זענען טמא זיצן נישט מיט אים. און דער שך על התורה זאגט דעם טעם, כדי עס זאל נישט זיין קיין צרת רבים, חצי נחמה, טאמער ער וועט זען אז ס'דא נאך מענטשן אין זיין מצב, וועט ער נישט תשובה טון, ער וועט נישט זיין צעבראכן ביי זיך, ער איז נישט דער איינציגער, ס'דא נאך מענטשן וואס ליידן אויף די זעלבע זאך, אזוי אז ער וועט זיצן איינער אליין, וועט ער זיך מתבונן זיין אין זיין מצב, און קומען צו הרהורי תשובה. ואמרו רבותינו, מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד, פארוואס טאקע מוז ער זיצן אפגעזונדערט, און ער טאר נישט זיצן צוזאמען מיט די טמאי מתים, אדער זבין וכדומה, ווייל הואיל והוא הבדיל בלשון הרע, מיט זיין לשון הרע וואס ער האט גערעדט האט ער געמאכט א צווישנשייד בין איש לאשתו בין איש לרעהו, שטובער האבן זיך צוטיילט, חברות'שאפטן האבן זיך אפגעהאקט, אף הוא יבדל דארף ער אויכעט ווערן אפגעטיילט פון אנדערע מענטשן. מחוץ למחנה מיינט נישט בלויז פון איין מחנה ארויס, נאר חוץ לשלש מחנות, און דאס לערנט מען ארויס ווייל אין פרשת נשא, ביי די פרשה פון שילוח טמאים שטייט דריי לשונות, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום. זאגן חזל אז די דריי טמאים וואס ווערן אויסגערעכנט אין פסוק, דארפן ווערן ארויסגעשיקט לויט די הארבקייט פון זייער טומאה. איינער וואס ער איז טמא געווארן פון א טויטע מענטש, ס'איז נישט קיין טומאה היוצא עליו מגופו, דאס איז די לייכסטע, ער ווערט נאר ארויסגעשיקט פון מחנה שכינה. איינער וואס איז יא טומאה יוצא מגופו, א זב, אבער ער איז נישט מטמא באוהל, ער דארף ארויסגיין פון צוויי מחנות, און דער צרוע וואס ער איז טומאה יוצא מגופו און אויכעט איז ער מטמא באוהל, וועט ער מוזן ארויסגיין פון אלע דריי מחנות. פסוק מ ז, פון דא ביז סוף סדרה רעדט מען פון נגעי בגדים, והבגד, און א קלייד, כי יהיה בו נגע צרעת, אז ס'וועט זיין אין אים א נגע פון קרעץ. בבגד צמר, סיי אויב דאס זאל זיין א קלייד פון וואל, או בבגד פשתים, אדער א קלייד פון לען. די מפרשים שטעלן זיך אז אין דעם פסוק שטייט צמר און נאכדעם פשתים, אין די קומענדיגע פסוק שטייט או בשתי או בערב לפשתים ולצמר. זאגט די חזקוני אז ווען דער בגד איז שוין פארטיג איז דא א גרעסערע חשיבות פאר א וואלענע בגד ווי א לענענע, אבער ווען ס'איז נאר דא געשפינטע פעדעמער שתי מיט ערב, דעמאלטס איז דא א גרעסערע חשיבות אויף די פלאקסענע ווי אויף די וואלענע, ממילא דא האט מען מקדים געווען צמר, און שפעטער ווען מ'רעדט פון די פעדעמער האט מען מקדים געווען פשתים. דער רמבן גייט דא אריין אין א שמועס איבער די ענין פון ניגעי בגדים, און ער זאגט אז דאס איז בכלל נישט קיין געווענליכע זאך, ס'איז נישט קיין טבע, נישט ניגעי בגדים און נישט ניגעי בתים זענען א נארמאלע זאך אז ס'זאל פאסירן, ווי די כלי יקר איז מסביר, די נגע פון א מענטש קען מען תולה זיין אז דאס קומט פון זיין ליחות, פון זיין בלוט, אז דאס האט זיך געשאפן די פראבלעם, ס'איז עס עיפוש געווארן, אבער ביי קליידער און ביי הייזער איז דאך נישט דא די גאנצע זאך, נאר וואס דען? זאגט דער רמבן, ווען אידן זענען ערליך און גאנץ מיטן אייבערשטן, איז דא אויף זיי א רוח השם, וואס זאל כסדר אהערשטעלן די קערפער זייערע מיט די קליידער מיט די הייזער, אלעס זאל גוט אויסזען, ס'זאל נישט האבן קיין שום חסרון, און אז ס'מאכט זיך ביי איינעם אן עבירה, קומט אריין א שמוציגקייט אין זיין לייב, אדער אין זיין קלייד, אדער אין זיין הויז, און דאס טוט ווייזן אז דער אייבערשטער האט זיך אפגעטון פון אים, און ער ברענגט ארויס אז פאר דעם גייט אן די פרשה פון ניגעי בתים נאר אין ארץ ישראל, נישט אז דאס איז א זאך וואס איז תלוי אין די קרקע, ס'איז נישט קיין מצוות התלויות בארץ אז ס'זאל אנגיין דווקא אין ארץ ישראל, נאר די סיבה איז ווייל דארטן איז דא מער השראת השכינה, דארט זעט מען אפענער ארויס אז ווען מען זינדיגט טוט זיך אפ די שכינה און פאר דעם קומט אריין די פלעק, און ער לייגט צו אז ער האלט אז ניגעי בגדים איז אויכעט נאר געזאגט געווארן אין ארץ ישראל, הגם ס'שטייט נישט ארויס אין פסוק, אבער ס'האט זיך קיינמאל נישט געמאכט אין חוץ לארץ, נאר אין ארץ ישראל האט זיך געקענט מאכן אזא מין זאך, און ער לייגט צו אז דאס איז די טעם פארוואס נאר ווייסע קליידער קענען טמא ווערן בנגעים נישט קיין פארביגע, ווייל ביי א פארביגע בגד וואלט מען געזאגט אז דאס האט צו טון מיט די פארב, עפעס האט זיך פארערגערט מיט די פארב פאר דעם איז ארויסגעקומען אן אנדערע קאליר, מען וואלט נישט תולה געווען אז דאס איז א אצבע אלוקים, א ווייסע בגד טוט יעדער וויסן אז ווען ס'קומט אריין א פלעק וואס איז ירקרק אדער אדמדם איז דאס קלאר א יד השם. דער כלי יקר שמועסט אויס אז ביי ניגעי בתים שטייט אין חזל דעם טעם אז דאס קומט צוליב קארגשאפט, א מענטש האט נישט געוואלט פארבארגן זיינע כלים פאר אנדערע מוז ער עס ארויסברענגען ווייל די הויז איז טמא געווארן. וואס איז די ענין פון ניגעי בגדים? פארוואס זאל א מענטשנ'ס קלייד ווערן קרעציג, זאגט ער אז דאס קומט צוליב גסות הרוח, די קליידער זענען דאך די זאכן וואס זענען מכבד דעם מענטש, ממילא טאמער א מענטש האט צופיל כבוד, ער זוכט נאך שטארק כבוד, וועט ער געשלאגן ווערן מיט זיינע בגדים, און פאר דעם דארף מען עס פארברענען, ווייל ווער ס'האלט זיך גרויס ווערט גע'משפט מיט פייער, און מען קען רייניגן אזא בגד מיט וואסער, וואס וואסער ווייזט אויף ענווה, וואסער גייט אראפ פון הויכע פלעצער צו נידריגע פלעצער, און ער זאגט אז דאס איז די טעם פארוואס די פסוק האט גערעדט נאר פון וואל און לען און לעדער, און עס שטייט נישט קיין ווארט וואס זאל זיין די הלכה פון א זיידענע בגד. און דער אבן עזרא שטעלט זיך שוין אויך אויף דעם, און ער זאגט אז אדער רעדט די פסוק פון א שטייגערליכע זאך וואס געווענליך פלעגן מענטשן האבן קליידער פון וואל און לען און נישט פון עפעס אנדערש, אדער זאגט ער עס האט זיך טאקע קיינמאל נישט געמאכט, עס האט זיך נישט געקענט מאכן קיין נגע אין קאטענע בגדים אדער אין זיידענע בגדים, אבער דער כלי יקר זאגט אז דער טעם איז ווייל זייד קומט דאך פון א ווארעם וואס דאס ווייזט אויף ענווה, ממילא פאר דעם האט עס נישט געקענט פאסירן אין א זיידענע בגד. די כלי יקר שמועסט אויס פון חזל אז ווען א מענטש האט געזינדיגט האט דער אייבערשטער נישט גלייך געשטראפט דעם קערפער, די ערשטע זאך איז געקומען א נגע אויף זיין הויז, און אויב ער האט זיך נישט געכאפט דעם רמז איז עס געקומען נענטער צו אים, ס'איז געקומען אויף זיינע קליידער, און אז נאך אלץ נישט געכאפט דעם רמז איז עס געקומען אויף אים אליין. איי לויט דעם פרעגט ער פארוואס האט די פרשה אנגעהויבן רעדן די ערשטע זאך פון נגעי עור בשר און הערשט נאכדעם פון די בגדים און הערשט אין פרשת מצורע רעדט מען פון נגעי בתים? זאגט ער ווייל אזוי איז די סדר פונעם אייבערשטן אז ווען ער ווארענט ווארענט ער מיט די ערגסטע אזוי איז געווען אויך ביי פרעה ער האט אים געווארענט גלייך מיט די מכת בכורות ער סטראשעט מיט די ערגסטע. אזוי אז דער מענטש זאל זיך גוט דערשרעקן, אבער למעשה ווען עס קומט אויסצופירן דעם עונש, קומט קודם די נגעי בתים נאכדעם די נגעי בגדים און נאכדעם די נגעי אדם. פסוק מ ח, או בשתי, אדער ס'האט זיך נישט געמאכט אויף א געוועבטע קלייד, נאר אויף שתי, שתי איז פעדעמער דינע פעדעמער וואס מען נוצט אויף די לענג פון א בגד, און דא רעדט מען אז ס'איז געווען א פעקל פאדעם, ס'איז נאכנישט געווען מסודר אין א בגד, שתי זאגט דער אבן עזרא איז א לשון פון כי השתות יהרסון דאס מיינט די יסוד, די יסוד פון די קלייד איז די פעדעמער וואס מען ציט אויס ערשט אויף די לענג, או בערב, אדער אין די דיקערע פעדעמער, וואס דאס ציט מען אדורך אויף די ברייט פונעם קלייד, און פאר דעם הייסט עס ערב, זאגט דער אבן עזרא, ווייל דאס מישט זיך אויס מיט די חוטי השתי, לפשתים ולצמר, סיי שתי וערב פון פלאקס און סיי פון וואל, או בעור, אדער ס'האט זיך געמאכט א נגע אויף א שטיקל לעדער או בכל מלאכת עור, אדער ס'האט זיך געמאכט די נגע אויף סיי וועלכע זאך וואס מ'האט אויסגעארבעט פון פעל. זאגט רש י לפשתים ולצמר, של פשתים או של צמר, מ'רעדט דא פון שתי וערב וואס איז פון פלאקס אדער פון וואל. או בעור זה עור שלא נעשה בו מלאכה, רעדט מען פון א שטיקל לעדער וואס מען האט נישט געמאכט מיט דעם קיין ארבעט, או בכל מלאכת עור זה עור שנעשה בו מלאכה, שטעלט זיך די משכיל לדוד אז דאס איז אקעגן די הלכה צו זאגן אז א שטיקל פעל וואס מען האט נאך בכלל נישט אויסגעארבעט, מען האט גארנישט געטון דערמיט, זאל מטמא זיין בנגעים, זאגט ער אז עור שלא נעשה בו מלאכה מיינט מען האט עס יא אויסגעארבעט, מען האט געמאכט אז פון די הויט פון די בהמה זאל ווערן א שטיקל לעדער, אבער מען האט עס נישט אויסגעשניטן און אויסגעפארעמט, אזוי ווי עס שטייט און גייט האט מען עס גענוצט פאר א איבערציער צו פאר א טיש, מען האט נישט געדארפט שניידן און צאמנייען. בכל מלאכת עור וועט מיינען אז אויסערן אויסארבעטן האט מען עס אויכעט ארומגעשניטן און אויסגעפארעמט, מען האט געמאכט דערפון פארשידענע זאכן. פסוק מ ט, והיה הנגע און די נגע וועט זיין ירקרק, שטארק גרין, אדער געל, דער אבן עזרא זאגט אז דאס איז א לשון פון ירק, גרינצייג, ס'איז די קאליר, אנדערע ברענגען אבער פון תוספתא נגעים וואס דארט שטייט אז ס'איז אזוי ווי שעוה, וואקס, אדער אזוי ווי די געלכל פון א איי, קומט אויס אז ס'איז יא א געלע קאליר, או אדמדם, אדער שטארק רויט, בבגד, סיי ס'האט זיך געמאכט אזא מין קאליר אין א קלייד, או בעור, אדער אין א פעל, אין א לעדער, או בשתי, או בערב, אדער אויף די שתי פאדעם, אדער אויף די ערב פאדעם, או בכל כלי עור, אדער יעדע זאך וואס איז געמאכט געווארן פון די לעדער, נגע צרעת הוא, דאס איז א נגע צרעת, והראה את הכהן זאל געוויזן ווערן פארן כהן. זאגט רש י ירקרק, ירוק שבירוקין, שטארק גרין אדער געל, אדמדם איז אדום שבאדומים, שטארק רויט. אזוי לערנט רש י, און אזוי שטייט אין מסכת נגעים, דער אבן עזרא וויל דא זאגן אז ווען ס'שטייט א דאפלטע לשון, ירקרק אדער אדמדם, מיינט עס א שוואכערע קאליר. פסוק נ', וראה הכהן את הנגע, דער כהן זאל זען דעם נגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים, די ערשטע זאך שפארט מען איין דעם קלייד מיטן נגע אויף זיבן טעג. און דער אור החיים הקדוש שטעלט זיך, פארוואס איז די הלכה פון א בגד אנדערש ווי די הלכה פון א מענטש מיט א נגע? ביי א מענטש וואס ער האט א נגע איז דא אמאל וואס מען דארף אים אפילו נישט איינשפארן, אויב ער קומט צום כהן און מען זעט גלייך אז ער האט א מחיה, אדער שער לבן, איז ער גלייך א טמא מוחלט און מען שפארט אים נישט איין. און דא זעט מען ירקרק או אדמדם, און די ערשטע זאך שפארט מען עס איין און מען זאגט נישט אז עס איז אינגאנצן טמא. זאגט דער אור החיים הקדוש אז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף דעם מענטש, וויבאלד ביי א בגד איינמאל מען זאגט אז עס איז טמא דארף מען עס פארברענען, עס האט שוין נישט קיין שום תקנה, האט דער אייבערשטער רחמנות געהאט און נישט געוואלט דאס גלייך מטמא זיין, געוואלט געבן א געלעגנהייט פאר דעם מענטש ער זאל זיך כאפן אז ער האט געזינדיגט, ער זאל תשובה טון, ממילא די ערשטע זאך שפארט מען עס איין אויף זיבן טעג, און דער מענטש הייבט אן חרטה האבן אויף זיינע שלעכטע מעשים, גייט אוועק די פלעק, און ס'ווערט אויס. אויב זאל זיין די הלכה אז די ערשטע מינוט קען מען עס שוין מטמא זיין, וועט דאך דער מענטש גלייך פארלירן זיין בגד, און ער וועט זיך נישט כאפן תשובה צו טון, מה שאין כן א נגע וואס מאכט זיך אויף דעם מענטש אליין, וואס דעמאלטס אפילו ווען מען זאל עס מטמא זיין, וועט ער זיצן אינדרויסן פון די מחנה, ער וועט דאך אלץ תשובה טון, ס'איז נישט קיין פארפאלענע זאך. ממילא האט די תורה געזאגט אז ס'איז יא דא מציאות'ער אז ער זאל גלייך ווערן טמא מוחלט, ווייל ער וועט נאך אלץ זוכה זיין צו תשובה, ער איז נאכנישט קיין פארפאלענער, מ'דארף עס נאכנישט גלייך פארברענען אזוי ווי ביי א בגד. פסוק נ א, וראה את הנגע ביום השביעי, דער כהן זאל זען דעם נגע אינעם זיבעטן טאג, און ער זעט כי פשה הנגע, ס'האט זיך אויסגעשפרייט די נגע, בבגד, אין דעם קלייד, או בשתי, אדער אין די פאדעם פון שתי, או בערב, אין די פאדעם פון ערב, או בעור, אדער אין די הויט, לכל אשר יעשה העור למלאכה, צו יעדע זאך, צו יעדע סארט ארבעט וואס איז געמאכט געווארן מיט דעם פעל, און דער רמבן זאגט אז די פסוק שמועסט עס אזויפיל מאל איבער, די אלע לשונות פון בגד, מיט שתי וערב, מיט עור, ווייל דאס איז א געוואלדיגע נס, זעט אויס אז א זאך וואס איז א נס, איז אזוי אינטערסאנט אז מען שמועסט עס איבער און איבער. ס'איז א פלא והפלא אז אין אזא מין זאך וואס איז צוזאמגעשטעלט בלויז פון פעדעמער זאל אריינקומען אזא מין קאליר. צרעת ממארת הנגע טמא הוא. דאס איז א קרעץ וואס טוט וויי. ס'שטעכט פארן באלבאס ווייל ער גייט זיך דארפן געזעגענען פון דעם קלייד, אדער ממארת איז א לשון פון קללה, דאס איז א קללה וואס דער אייבערשטער האט אריינגעשיקט אין דעם בגד, און מ'לערנט פון דא אויך ארויס אז ס'איז אסור בהנאה, און דער נגע איז א טמא'נע נגע. זאגט רש י, צרעת ממארת איז לשון סילון ממאיר, פוינען בלעז, וואס דער פסוק רעדט דארטן פון די פעלקער וואס האבן געוואוינט ארום ארץ ישראל אז איינמאל דער אייבערשטער וועט זיי ליקווידירן וועלן זיי מער נישט זיין קיין שטעכעדיגע דערנער פאר אידישע קינדער,

כלי צוזאמגעשטעלט פון פעל, יעדע זאך וואס עס וועט זיין אין דעם די נגע זאל מען עס פארברענען, כי צרעת ממארת היא, דאס איז א קרעץ וואס איז אריינגעגעסן אין די זאך, און אויב דו האסט רחמנות אויף דעם קלייד און דעסט עס נישט פארברענען זאלסטו וויסן אז עס וועט זיך אויסשפרייטן מער און מער, אזוי זאגן די ראשונים, אפילו יעצט זעסטו נאר איין פלעק, אבער עס איז דורך געפוילט און ס'גייט פארדארבן די גאנצע זאך און אז דו עסט עס לאזן צווישן דיינע קליידער וועט עס גיין ווייטער אויף אנדערע, באש תשרף, די גאנצע בגד זאל ווערן פארברענט אין פייער. זאגט רש י, בצמר או בפשתים, של צמר או של פשתים, זהו פשוטו, די פשוטע פשט איז אז מ'רעדט דא פון א בגד אדער שתי וערב וואס איז געמאכט געווארן פון צמר אדער פשתים. ומדרשו, די דרש פון די ווערטער בצמר או בפשתים איז, יכול יביא גיזי צמר ואניצי פשתים וישרפם עמו, ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז מ'דארף פארברענען דעם בגד אדער די שתי און די ערב צוזאמען מיט צמר און מיט פשתים מ'דארף ברענגען שטיקער וואל אדער לען און דאס פארברענען צוזאמען מיט די בגד וואס מ'גייט דא פארברענען וואס האט א נגע תלמוד לומר היא באש תשרף סוף פסוק שטייט צרעת ממארת היא, באש תשרף דאס איז א מיעוט, אינה צריכה דבר אחר עמה מען פארברענט די בגד אליין און נישט עפעס אנדערש מיט איר. אם כן מה תלמוד לומר בצמר או בפשתים להוציא את האימריות שבו שהן ממין אחר. אויב די קלייד האט געהאט א זוים, מען האט צוגעלייגט א עקסטערע שטיקל פון אונטן אזוי ווי די סדר איז פון א צווייטע מין צו מאכן א שיינע אויסזעה פאר דעם בגד, וויבאלד דאס איז נישט פון די זעלבע מין, ס'איז נישט פון צמר ס'איז נישט פון פשתים, דארף מען דאס נישט פארברענען מען קען עס אראפנעמען און נוצן אויף עפעס אנדערש. אימריות זאגט רש י איז א לשון שפה, א זאם, כמו אימרא אזוי ווי די לשון אימרא וואס איז באקאנט אז דאס מיינט א זאם. פסוק נ ג, ואם יראה הכהן און אויב דער כהן וועט זען, נאכדעם וואס ער האט עס איינגעשפארט אויף זיבן טעג, והנה לא פשה הנגע, בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור, די נגע האט זיך נישט אויסגעשפרייט אין די קלייד אדער אין די פעדעמער אדער אין די לעדערנע זאך, פסוק נ ד וצוה הכהן זאל די כהן באפעלן וכבסו און זיי זאלן אויסוואשן את אשר בו הנגע די קלייד וואס איז דא אין דעם די נגע זאל מען אויסוואשן נישט די גאנצע קלייד נאר די נגע אליין און אביסל ארום והסגירו שבעת ימים שנית און ער שפארט עס איין נאכאמאל אויף זיבן טעג זאגט רש י את אשר בו הנגע יכול איך וואלט געקענט מיינען מקום הנגע בלבד פארוואס זאל מיר בייפאלן אז ס'מיינט נאר די פלאץ פון די נגע? זאגט די משכיל לדוד ווייל אין די קומענדיגע פסוק שטייט אחרי הכבס את הנגע איז משמע אז מען דארף נאר אויסוואשן די נגע אליין. די מזרחי און גר אריה זאגן ווייל אויב ס'וואלט געמיינט די גאנצע בגד וואלט געקענט שטיין וכבסו את הבגד אדער וכבסו אותו, פארוואס דארף שטיין את אשר בו הנגע? תלמוד לומר את אשר בו הנגע, פארדעם שטייט את אשר בו הנגע וואס דאס איז משמע אביסל מער ווי די נגע. יכול וואלט איך געקענט אבער פארשטיין פון די ווערטער אז כל הבגד כולו טעון כיבוס את אשר בו הנגע קען מען דאך אויך אויסטייטשן אויף די גאנצע קלייד, תלמוד לומר הנגע, פאר דעם שטייט הנגע, ס'שטייט נישט אותו, אדער את הבגד, נאר את אשר בו הנגע, אדער ווי די משכיל לדוד זאגט, פאר דעם שטייט אין די קומענדיגע פסוק את הנגע וואס דאס איז משמע די נגע אליין, דארף מען דאך מאכן א שטיקל פשרה, הא כיצד יכבס מן הבגד עמו, מ'וואשט אויס אביסל פון די קלייד ארום דעם נגע אויכעט צוזאמען מיט די נגע. פסוק נ ה וראה הכהן און דער כהן וועט זען, אחרי הכבס את הנגע, נאכדעם וואס מען האט שוין געהאט אויסגעוואשן דעם נגע מיט אביסל ארום, און מען האט עס איינגעשפארט אויף נאך זיבן טעג, און והנה לא הפך הנגע את עינו, דער נגע האט נישט געטוישט זיין אויסזען, ס'איז געבליבן די זעלבע קאליר, והנגע לא פשה, און דער נגע האט זיך נישט צושפרייט, טמא הוא, אפילו עס האט זיך נישט צושפרייט, וויבאלד עס האט נישט געטוישט קאליר איז עס טמא, באש תשרפנו, מען דארף דעם גאנצן קלייד פארברענען אין פייער, פחתת היא, דאס איז א פלעק וואס האט זיך אריין געגראבן טיף אינעווייניג אינעם בגד, ווי די מפרשים זענען מסביר אפילו געווענליך ביי נגעי אדם ווען ס'בלייבט אויף די זעלבע אויסזען און ס'צושפרייט זיך נישט איז עס טהור, אבער ביי בגדים איז אנדערש, ווייל אפילו עס שפרייט זיך נישט אויס אין שטח, זאלסטו וויסן אז עס איז אריינגעדרינגען טיפער פון אינעווייניג, פחתת היא, עס איז אריינגעזעצט טיפער אינעווייניג, און אזוי טייטשט דער מלבים אריין אין רש י'ס ווערטער אז עס איז מראיו שוקעין און פאר דעם אפילו עס שפרייט זיך נישט אויס, אבער עס גייט טיפער און טיפער אינעווייניג אינעם בגד, און דערפאר דארף מען עס פארברענען, בקרחתו או בגבחתו, אין זיין אלטע בגד, אדער אין זיין נייע בגד, אזוי ברענגט רש י ארויס פון תרגום, און עס איז דא מערערע פשטים פארוואס א אלטע בגד זאל הייסן קרחתו און א נייע בגד גבחתו, דער בעל הטורים זאגט אז קרחתו מיינט אז ס'איז שוין אראפגעפליקט די הארעלעך, א אלטע בגד איז שוין מער אויסגעוועטשט און אויסגעריבן און די הארעלעך איז שוין אזוי ווי ארויסגעפאלן פאר דעם הייסט עס קרחת, גבחתו מיינט א נייע בגד, ווי דער מזרחי זאגט אז ס'איז א לשון פון גבוה, די ח' מיט די ה' איז זיך מתחלף, ס'איז הויעך, שיין אויפגעהויבן, די האר ס'איז נאכנישט אויסגעקראצט, אויסגעקראכן. דער אבן עזרא זאגט אז בקרחתו ובגבחתו מיינט גאר עפעס אנדערש, ס'מיינט די אויבערשטע זייט פונעם קלייד אדער די אנדערע זייט פונעם קלייד, די זייט וואס מען זעט, די פאדערשטע זייט, דאס הייסט גבחתו, אזוי ווי ביי קרחת וגבחת פון נגעים וואס די פאדערשטע האלב פונעם קאפ הייסט גבחת ווייל דאס זעט מען, די זעלבע זאך די אויבערשטע זייט פונעם בגד הייסט גבחת און די הונטערשטע זייט, די צווייטע זייט פונעם בגד וואס איז מער צום קערפער פונעם מענטש דאס וועט הייסן א קרחת אזוי ווי די הונטערשטע זייט פונעם קאפ. און רש י וועט זאגן נאך א פשט פארוואס קרחת מיינט א אלטע בגד און גבחת מיינט א נייע. זאגט רש י, אחרי הכבס לשון העשות, נאכדעם וואס ס'איז געטון געווארן די אויסוואשן פונעם קלייד. לא הפך הנגע את עינו לא הוכהה ממראיתו, ס'איז נישט געווארן שוואכער פון זיין קאליר. והנגע לא פשה, שמענו ווייסט מען שוין פון דא, שאם לא הפך ולא פשה טמא. טאמער ס'האט זיך נישט געטוישט, ס'איז נישט געווארן קיין שוואכערע קאליר, און ס'האט זיך נישט אויסגעשפרייט, איז עס טמא. ואין צריך לומר לא הפך ופשה, דאס דארפסטו מיר אפילו נישט זאגן, ס'איז א פשוט'ע זאך, אז אויב ס'איז געבליבן די זעלבע קאליר און ס'האט זיך יא אויסגעשפרייט, איז זיכער אז ס'איז טמא. הפך ולא פשה, וואס איז די הלכה אויב ס'האט זיך יא געטוישט די קאליר, און ס'האט זיך נישט אויסגעשפרייט? איני יודע מה יעשה לו, ווייס איך נאכנישט וואס דארף געטון ווערן מיט דעם בגד. זאגן די מפרשים אז די הפך מיינט נישט, אזוי ווי רשי האט פריער געטייטשט לא הפך הנגע את עינו לא הוכהה ממראיתו, און דא זאל עס מיינען אז ס'איז געווארן שוואכער, די גרין צו די רויט איז געווארן א שוואכערע קאליר, ניין, מען רעדט יעצט אז פארדעם האט עס געהאט א נגע ירקרק און ס'איז געווארן יעצט אדמדם, אדער פארקערט ס'איז געווען אדמדם און ס'איז געווארן ירקרק. אין אזא מין פאל איז א שאלה צי דאס איז די זעלבע אלטע נגע און מען דארף עס פארברענען, אדער הייסט עס ווי א פרישע זאך און מען דארף עס איינשפארן. תלמוד לומר והסגיר את הנגע מכל מקום. דברי רבי יהודה, רבי יהודה האלט אז וויבאלד ס'טוישט זיך פון גרין צו רויט אדער פארקערט הייסט עס ווי א נייע נגע און מען שפארט עס איין פון פריש. וחכמים אומרים אז דאס איז טמא, ס'הייסט כאילו ס'האט זיך נישט געטוישט, וויבאלד ס'איז געבליבן א טמא'נע קאליר, אפילו עס האט זיך געטוישט פון גרין צו רויט אדער פארקערט, איז עס ווייטער טמא כדאיתא בתורת כהנים, ורמזתיה כאן, ליישב המקרא על אופניו, רשי האט עס דא מרמז געווען צו מסביר זיין דעם פסוק לויט דעם פשט. זאגט רשי פחתת היא, לשון גומא, א לשון פון א גריב, ס'איז אראפגעגראבן טיף, כמו באחת הפחתים אין איינע פון די גריבער, כלומר שפלה היא, ס'איז נידריג, נגע שמראיו שוקעים, דאס איז א נגע וואס די אויסזען זינקט איין. איז איין פשט האמיר שוין נאכגעזאגט וויאזוי די מלבים טייטשט אז דאס מיינט אז ס'האט זיך אריינגעגעסן די נגע טיף, נישט אז ס'קוקט אויס די פלאץ פון די נגע נידריגער ווי די ארום און ארום, ווייל די משכיל לדוד שטעלט זיך דא אויף רשי, מילא ביי נגעי אדם וואס די נגע איז ווייסער פון די ארומיגע הויט, שטימט זייער גוט אז ס'זעט אויס טיפער, ווייל אזוי זעט דאך אייביג אויס די מראה חמה עמוקה מן הצל, ווי ס'איז ווייסער און ליכטיגער קוקט עס אויס טיפער, אבער דא וואס די קלייד אליין האבן מיר געשמועסט טאר נישט זיין פארביג, עס מוז זיין א ווייסע קלייד, און די נגע איז דאך שטארק רויט צו שטארק גרין צו שטארק געל, אבער ס'דארף ווען לכאורה צו זיין העכער ווי די ארומיגע ווייסע קלייד ווייל די ווייס דארף דאך אויסזען טיפער. ממילא זאגט ער איך פארשטיי נישט וואס רשי זאגט דא אז דאס איז א נגע שמראיו שוקעים, איז דער באר בשדה אין פרשת טהרה פארענטפערט ער דאס, ער זאגט אז נישט דווקא ווייס זעט אויס טיפער, נאר יעדע זאך וואס איז שיינעדיגער און גלאנציגער זעט אויס טיפער. מראה חמה עמוקה מן הצל איז די סיבה, ווייל דארט ווי די זון שיינט גלאנצט, ס'בליטשקעט. און די זעלבע זאך די ירקרק אדער אדמדם, אפילו עס איז טאקע א שטארקערע קאליר פון ווייס, אבער וויבאלד ס'שיינט

איי פארוואס שטייט טאקע די אונזעריגע פסוק קרחתו אדער גבחתו פארוואס שטייט נישט חדשים און ישנים? ומפני המדרש שהוצרך לגזירה שווה ווייל ס'פעלט זיך אויס די קרחת וגבחת פאר א גזירה שווה. מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה? חזל זאגן פון ווי ווייסן מיר אז ווען ס'איז דא א נגע אויף א קלייד און ס'שפרייט זיך אויס אויף די גאנצע איז עס אויך טהור?

גייט רשי צוריק צו די תרגום'ס פשט, ולענין פירושו ותרגומו זהו משמעו גייט ער אויסטייטשן פארוואס עפעס קרחת זאל מיינען א אלטע און גבחת א נייע, ווייל קרחת איז א לשון ישנים וגבחת לשון חדשים, כאילו נכתב באחריתו או בקדמותו. ס'איז כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען זיין אלטע, זיין פריערדיגע, אדער זיין יעצטיגע. שהקרחת לשון אחוריים, קרחת מיינט דאך אהינטער, ווייל אין די פריערדיגע פרשה, פון א נגע פון קרחת וגבחת, ווייסט מען דאך אז קרחת מיינט די הינטערשטע האלב פונעם קאפ. וגבחת לשון פנים, גבחת מיינט מער א היינטיגע זאך, מער א פאדערשטע זאך, כמו שכתוב ואם מפאת פניו וגומר, אז ווען ס'איז פון פארנט ווערט עס אנגערופן גבחת, די זעלבע זאך א פרישע בגד וואס איז מער ניי ווערט אנגערופן גבחת, והקרחת כל ששופע ויורד מן הקדקד ולאחריו, פון די צענטער פון קאפ מער צום רוקן זייט, דאס הייסט קרחת, די זעלבע זאך א אלטע בגד וואס איז פון די פארגאנגענהייט ווערט אנגערופן קרחת, כך מפורש בתורת כהנים. פסוק נ ו, ואם ראה הכהן און אויב דער כהן האט געזען, והנה כהה הנגע אחרי הכבס אותו, ס'איז געווארן שוואכער די נגע, נאכדעם וואס מ'האט עס אויסגעוואשן און איינגעשפארט א צווייטע מאל אויף זיבן טעג, ס'איז שוין נישט די זעלבע שטארקע קאליר, דארף מען שוין נישט פארברענען די גאנצע בגד. נאר וקרע אותו ער זאל ארויסרייסן דעם שטיקל פון די נגע, מן הבגד, פון דעם קלייד, או מן העור, אדער פונעם פעל, או מן השתי, או מן הערב, אדער פון די פעקעלע שתי אדער ערב פאדעם. זאגט רשי וקרע אותו ס'איז נישט גענוג אבער אז מען רייסט עס ארויס נאר יקרע מקום הנגע מן הבגד וישרפנו, מען דארף עס ארויסרייסן פונעם בגד און פארברענען, און מען לערנט עס ארויס פון די קומענדיגע פסוק וואס דארט שטייט באש תשרפנו את אשר בו הנגע, און ס'וואלט גענוג געווען באש תשרפנו, את אשר בו הנגע קומט מרבה זיין אז ווען מ'רייסט ארויס אין פסוק נ ו דארף מען עס אויכעט פארברענען וויבאלד ס'איז דא אין דעם א נגע. פסוק נ ז ואם תראה עוד, אויב נאכדעם וואס מ'האט שוין ארויסגעריסן דעם שטיקל און מ'לערנט ארויס פון דא אין תורת כהנים אז מען דארף פארלאטן דעם פלאץ, ארויפלייגן א לאטע, און אויב ס'ווערט ווידעראמאל געזען אויף דעם זעלבן פלאץ, בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פורחת היא איז דאס א ווידער אויפבליענדע זאך, באש תשרפנו את אשר בו הנגע, דא דארף מען שוין פארברענען די גאנצע קלייד וואס האט דעם נגע אין פייער, ווייל מען זעט דאך אז דאס איז א משלחת וחוזרת, אז ס'האלט אין איין צוריקקומען זאלסטו וויסן אז ס'איז דורכגעפוילט די גאנצע קלייד, און.

און ס'וועט זיך אפטון פון דעם די נגע, ס'וועט אינגאנצן אוועקגיין די נגע, וכובס שנית וטהר, דארף מען עס יעצט אויסוואשן נאכאמאל אין א מקווה פון מ' סאה, מ'געט עס א טובל, און דעמאלטס איז עס אינגאנצן ריין. זאגט רשי וסר מהם הנגע, אם כשכבסוהו בתחילה על פי כהן, ווען מ'האט עס ערשט אויסגעוואשן אויפן באפעל פונעם כהן סר ממנו הנגע לגמרי האט זיך די נגע אינגאנצן אפגעטון פון דעם, ס'איז נישט אוועק געגאנגען פון איין פלאץ און געגאנגען צו א צווייטע פלאץ, און מען רעדט דווקא ווען דער כהן האט געהייסן עס אויסוואשן, נישט טאמער א מענטש האט עס געטון על דעת עצמו, וכבס שנית, לשון טבילה. תרגום של כבוסין שבפרשה זו, אין די גאנצע פרשה ווי ס'שטייט עפעס פון אויסוואשן, איז די תרגום זאגט אויף דעם אז ס'איז א לשון ליבון, ויתחוור. א לשון פון ווייס מאכן, מען וואשט עס אויס מיט וואסער כדי עס זאל ווייס ווערן, חוץ מזה אויסער דא אין דעם פסוק שאינו לליבון אלא לטבול, לטבילה, דא רעדט מען אז מען טובל'ט עס, ווייל דא קען נישט זיין די פשט אז מען זאל עס ווייס מאכן, עס איז דאך שוין ווייס, מען רעדט דאך אז עס איז אוועק געגאנגען די נגע אינגאנצן, מוז זיין אז וכבס שנית וטהר מיינט אז מען טובל'ט עס לשם טהרה אין א מקווה.

פסוק נ"ט, זאת תורת דאס איז די לערנונג נגע צרעת, פון די נגע צרעת וואס מאכט זיך אויף בגד הצמר או הפשתים, אויף א קלייד פון וואל אדער לען, או השתי או הערב, אדער אויף פעדעמער פון שתי וערב, או כל כלי עור, אדער יעדע מין זאך וואס איז צאמגעשטעלט פון לעדער, לטהרו או לטמאו, דאס זענען די הלכות ווען מען דארף עס רייניגן אדער ווען מען דארף עס מטמא זיין.